א גוטן אוונט, אונז זענען ממשיך מיט תקופת הממלוכים אין ירושלים, די שמועס און די קומענדיגע שמועסן וועט מען ארומרעדן די אידישע קהילה, די תולדות פון די אידישע קהילה אין ירושלים בתקופת הממלוכים. ס'דא ס'דא אין באופן כללי דריי מעידזשער פרשות וואס האט פאסירט אין די צוויי הונדערט יאר פון די ממלוכים אין ירושלים אין די אידישע קהילה, אונז וועלן ארומשמועסן די דריי פרשות, און נאכדעם די קומענדיגע שמועס וועט מען רעדן באופן פרטי וועלכע אידן האבן געוואוינט, מחברי ספרים, מעתיקי ספרים, רבנים וואס אונז ווייסן וואס זענען ארויפגעקומען די תקופה וכו'. די דריי מעידזשער פרשות טוט זיך ארום, די ערשטע פרשה איז קבר דוד המלך, וואס יעצט איז געווען שבועות, פריערדיגע וואך די יום טוב שבועות און די גאנצע ירושלימ'ער עולם איז אהין געגאנגען אין די בארג וואס מען רופט דאס הר ציון און מתפלל זיין אויף קברי, אין קבר דוד, ס'איז געווען זייער א א פארווייטאגטע פרשה ארום די קבר אין די אין די תקופה, די צווייטע פרשה איז פרשת הזקנים, די נגידים, די ראשי הקהילה, וואס איז געווען זייער יחס צו די קהילה, און זייער יחס צו די שלטון, און די יחס פון די שלטון צו די זקנים כלפי די קהילה. ס'איז אויכעט זייער א פארווייטאגטע און פארצווייגטע פרשה. די דריטע פרשה איז די שול, די עיקר שול וואס אונז האבן, וואס אונז ווייסן פון די תקופה איז געווען אונטער די חורבה שול וואס מען רופט עס היינט די רמבן שול איז אויך געווען א פארווייטאגטע פרשה ארום די שול. נעמט צו צו דעם שמועס וועגן קבר דוד. אזוי, פון ווען פון ווען איז דא א מסורת ביי איינעם? דא דא דריי דריי רעליגיעס, אידן און להבדיל נוצרים מיט מיט איסלאם, ווען ביי איינע פון די דריי רעליגיעס איז נתעורר געווארן אז אין הר ציון ליגט איז דא קבר דוד, די ערשטע איז זענען געווען די נוצרים, די צווייטע זענען געווען די איסלאם, און די דריטע איז נגרר געווארן די אידן בתר זיי. אבער אפילו אין די נוצרים איבער זיי איז אויך איז געווען חילוקי דעות און שינויים. די נוצרים זענען האבן זיך באזעצט אין ירושלים אין די פערטע סענטשורי, בערך פון דרײַ הונדערט און פֿערציק און ווייטער, און די ערשטע פאר הונדערט יאר האבן זיי געהאלטן, האבן זיי כאטשיג געשריבן אין זייערע ביכער אז דוד המלך ליגט אין בית לחם אדער ארום בית לחם. נאר אין די אכטע סענטשערי אין זיבן הונדערט פֿופֿציק בערך איז געקומען א זייער א באקאנטע כומר געהייסן בעדע און ער האט זיך אנטקעגן געשטעלט און האט וואס איז זיין, מיט וואסערע פלייצעס האט ער געהאט זיך אנטקעגן שטעלן עס איז א קלארע פסוק אין נ"ך אז שלמה אז דוד איז באגראבן אין עיר דוד אין עיר דוד און נישט אין בית לחם. וואס איז געווען דער טעות? דער טעות איז געווען אז עיר דוד הייסט אווי דוד איז געבוירן געווארן. אבער פארשטייט זיך אז דער פשוטו של מקרא איז און דער ריכטיגער פשט איז עיר דוד אווי ער האט געלעבט אין די לעצטע תקופה זיינע. שוין, איז פון די פערטע הונדערט ביז די אכטע הונדערט האבן די נוצרים געהאלטן אז דוד ליגט אין געגנט פון בית לחם. פארשטייט זיך בית לחם איז זייער פארהייליגט ביי זיי, און דאס איז די סיבה וואס זיי האבן זיך אוועקגעשטעלט אזא מסורות. וואס האבן זיי מיט דוד? וואס האבן זיי איינגעלייגט מיט דוד? איז דברים פשוטים, ווייל זיי האלטן, זייער גאנצע רעליגיע איז אז דוד, אז אז להבדיל, אותו איש, ישו איז משיח, און משיח קען נאר זיין בן דוד, איז מוז עס זיין אז ער איז געווען א אייניקל פון דוד. און די גאנצע משיחיות נעמט זיך פון מלכות בית דוד, דערפאר איז דוד מיט שלמה זייער פארהייליגט ביי זיי, האבן זיי געדארפט פעסטשטעלן ווי ער איז באגראבן. אבער פון פון זיבן הונדערט פֿופֿציק און ווייטער האבן זיי פארשטאנען אז ער ליגט אין הר ציון, יעצט ווי איז הר ציון? האבן זיי האבן זיי אוועקגעשטעלט א נייע איידיע אז הר ציון איז אווי מען רופט היינט הר ציון, דאס איז מערב זייט פון ירושלים, מערב דרומית פון ירושלים, אויף איינעם פון די בערג וואס ס'נעמט ארום עיר דוד מיט די הר הבית. וואס איז געווען זייער אויף וואס האבן זיי זיך געבויט? זיי האבן געבויט אויף יוספוס, יוספוס פלאוויוס, ווען ער באשרייבט די טאפאגראפיע פון ירושלים איז קען מען פארשטיין פון זיינע ווערטער אז הר ציון איז טאקע די פלאץ, אבער ווער ס'האט אביסל ידע ידיעה אין די היסטערי פון ירושלים ווייסט אז אז די שטח איז געווען אינדרויסן פון פון די גבול פון ירושלים, און במילא האט עס נישט קיין פלאץ, האט עס נישט קיין ווארט, אבער זיי האבן נישט געוואוסט פון דעם, ווייל די חומה פון שטאט איז געווען ממש לעבן דעם, און ס'מיינט די שיריים פון די חומה פון די תקופה, ס'איז ממש אונטער די קבר דוד, איז נישט ווייט צו זאגן אז דארט ליגט דוד. מה עוד אז כידוע וואס עס שטייט אין זייער ביכל אין די ניו טעסטעמענט פארשטייט זיך מען טאר נישט זאגן די ביטוי די ניו טעסטעמענט אז ער האט געגעסן די לאסט סאפער מיט זיינע תלמידים וואס איז געווען פסח פסח ביינאכט די סדר נאכט אין אין ירושלים און פון דארטן האט מען אים גענומען להריגה וואו איז דאס געווען? דארט דארט אין די פלאץ פון פון די פון די בנין וואס איז איבער קבר דוד היינט, מ'רופט זיי רופן עס אן קענעקעלום, און דארט איז געווען די לעצטע סדר נאכט וואס ער האט געפראוועט מיט זיינע תלמידים, איז פארשטייט זיך דאס איז זייער פארהייליגט ביי זיי, האבן זיי געמאכט איינס מיט איינס, אויב דא איז געווען די סעודה, און דא איז באגראבן דוד, האבן זיי עס גענומען אויף זייער זייער א א פארהייליגטע פלאץ ביי זיי. דאס איז געווען פון בערך זיבן הונדערט פֿופֿציק אַכט הונדערט און ווייטער. אין נײַן הונדערט נײַן הונדערט און פֿערציק איז דא די ערשטע איסלאם וואס זיי האבן עס אנגענומען פון די נוצרים. יעצט נישט זיי האבן עס נישט אנגענומען, זיי זענען מעתיק מעתיק אין זייערע אין זייערע יומנים אין זייערע טאגביכער אז די נוצרים זאגן אז דא אין די געגנט איז דא א קלויסטער, א גרויסע קלויסטער וואס דערמאנט דוד, דאס איז די ערשטע היסטאריאן אין די איסלאמיסטישע וועלט וואס דערמאנט עס, ער האט געהייסן אל מסעודי, ער איז געשטארבן בערך אין נײַן הונדערט און פֿופֿציק, און ער איז געווען א גרויסע תייר, און ער האט געקומען דא, ער איז געווען אין מצרים, ארץ ישראל און סוריא, און ער האט דערמאנט עס האט געהערט דא אז די נוצרים זאגן, די נוצרים קומען דא מבקר זיין דעם קבר אין הר ציון, אבער ער האט דערמאנט נאך א פלאץ, ער האט דערמאנט גת שמנים, גת שמנים איז זייער זייער א חשוב'ער קלויסטער ביי די נוצרים, דאס איז למרגלות הר הזיתים, דארטן האלטן זיי אז אותו האיש האט געפראוועט דארט. איז דער אלמסעודי שרייבט בשם זיי אז ס'קען זיין אז דוד ליגט דארט. דער קומענדיגער היסטאריאן ביי די איסלאמיסטישע וועלט האט געהייסן אלמקדסי, אלמקדסי איז געווען א יליד ירושלים, ער האט געשריבן זיין ריזיגע ריזיגע היסטארישע בוך אין נײַן הונדערט און אכציג און ער שרייבט אז די אנשי הספר, אנשי הספר אין די איסלאמיסטישע וועלט איז די אידן מיט להבדיל די נוצרים, אז די אנשי הספר זאגן אז קבר דוד ליגט אין אין ציון, אינדרויסן, ממש אינדרויסן פון די חומה פון שטאט. אין וועלכע שער? לעבן וועלכע שער? לעבן שער ציון? איז דאך עס ממש אוואו די קבר דוד איז פון היינט. דער קומענדיגער איסלאמיסטישע היסטאריאן איז געווען בערך אין טויזנט אלתעלבי און ער רעדט אויך ער ברענגט אויך די נוצרישע מסורת און הר ציון נמצא בשערי ירושלים ושמעתי מפי אנשים מהימנים פון פון ערליכע פון מענטשן וואס מ'קען זיך פארלאזן אויף זיי אז וואו איז קבר דוד אין די כנסיה פון אל סילואן, א נייע פלאץ אין סילואן, אוואו די סילואן, סילואן איז דאך ממש אין עיר דוד, און טאקע היינט אז איך פיר דארט אידן ווייז איך אז דא איז געווען די מקום הקבורה, סוף עיר דוד ממש אויף די סילואן. אויף די שילוח מיט א ריזיגע שטח פון מערות קבורה וואס שוין רוים נאכן חורבן האט עס אויסגעריסן און אויסגעאקערט און געמאכט פון דעם א מחצבה אויף צו שניידן שטיינער און לדעתי העניה דאס איז די ריכטיגע פלאץ פון פון קבר דוד האבן אונז עטליכע מסורות ביי די נוצרים און ביי די אידן און ביי די אנטשולדיגט נישט ביי די אידן ביי די איסלאם נאכאמאל וואס איז געווען די וואס זענען די פלעצער אדער הר ציון אדער גת שמנים וואס איז אין אין די שיפולי הר הזיתים אדער אין די שילוח כידוע ביי אלעמען אז ממש אונטער גת שמנים איז דא דריי קברים, דריי ריזיגע בנינים, דאס קבר בני חזיר, קבר זכריה און יד אבשלום. און די אלע דריי מסורות זענען אויך פון די נוצרים. לצערי הרב, אנטשולדיגט, אנטשולדיגט, בני חזיר איז א ריכטיגע מסורת, אבער קבר זכריה מיט יד אבשלום איז א נוצרישע מסורת, און לצערי הרב אידן גייען דארט אהין, נישט היינט נאר שוין אפאר הונדערט יאר וואס אידן זענען מתפלל אויף קבר זכריה זכריה, יא זיי ווייסן אפילו נישט וועלכע זכריה זכריה הנביא וואס וואס די אידן האבן געהארגעט און די גמרא דערציילט אז זיין בלוט האט געקאכט ביז נבוזראדן האט אויסגעהארגעט אסאך אידן, איז דאס איז אלעס א נוצרישע מסורת, אבער דאס איז א טעות, ווייל די נוצרים האבן געזאגט אז דא ליגט א אנדער זכריה, זכריה דער טאטע פון יוחנן המטביל, יוחנן המטביל איז געווען פון די נענסטע מענטשן צו אותו האיש, און זיין טאטע איז געווען זכריה הכהן, זייער איינער פון די פון די כהנים מיוחסים אין בית המקדש, און זיי און זיי האבן אוועקגעשטעלט אז דאס איז זיין קבר. אבער די אידן האבן נישט געוואוסט, די אידן אין ישוב הישן האבן נישט געוואוסט נישט פון יוחנן המטביל און נישט פון זיין טאטן זכריה, זיי האבן געהערט זכריה, אה, וועלכער זכריה קען עס זיין? זכריה הנביא און אין יעדע עצירת גשמים אדער אין א עת צרה אין ישוב הישן פלעגט מען אראפגיין, ס'דא אפילו אפאר בילדער פון דעם, און מתפלל זיין דארט, לצערי הרב ביי א קבר וואס איז מיוחס צו א נישט אזא וואוילער, יא אפשר איז יא געווען א וואוילער, קען דאך נישט וויסן, על כל פנים זכריה הנביא איז ער נישט געווען. יד אבשלום איז פשטות א נפש, ס'איז נישט קיין קבר, אבער וויבאלד ס'איז אנגענומען געווארן אז עס איז אבשלום'ס קבר, איז איז פארשטייט זיך אויב אבשלום ליגט דא איז דוד קען אויכעט ליגן דא, ס'איז געווארן אבער ווען איז געווארן די ווען איז געווארן געשלאסן אז דוד ליגט אין אין הר ציון אזוי ווי אזוי ווי עס איז אנגענומען היינט ביי די המון עם ביי די צלבנים, די צלבנים, די קרוסעידערס, די קרייציגער, זיי האבן שוין אלע פעסטגעשטעלט און געבויט א ריזיגן קלויסטער, וואס די קלויסטער דעקט צו סיי די קבר, סיי די מערה און סיי די. די די סעודה פון פון די לאסט סאפער פון די פון די סדר נאכט איז זיי רופן עס צינאקעלום אדער קינאקעלום דאס איז זייער נאמען אזוי זענען זיי מכנה די פלאץ יעצט אידן האבן איך בין נישט איך וויל זיך נישט אויסדרוקן איך וואלט געזאגט לצערי הרב ס'טוט מיר זייער וויי אז אידן זענען מתפלל אין א נוצרישע, עכטע נוצרישע פלאץ, אבער איך בין א קול קורא במדבר. די ערשטע אידישע מקור איז ר' בנימין מטודעלא, ר' בנימין טודעלא איז ארויפגעקומען דא אינמיטן די תקופה פון די צלבנים, פון די קרוסעידערס, אין שנת כ ז, און ער שרייבט אזוי אין זיין מסע, און מען דארף מדייק זיין אין זיינע ווערטער, דער עולם האט א טעות געהאט און נישט פארשטאנען וואס ער זאגט אין אסאך נקודות, וסביב מירושלים הרים גדולים, יא ירושלים מיינט ער די אלטשטאט, אבער ארום די אלטשטאט איז דא איז דא א שכונה א הר וואס הייסט א טור, איז דא הר ציון, איז דא הר הזיתים, דאס אלעס בערג ארום זיין שטאט. שרייבט ער אזוי ובהר ציון קברי דוד וקברי המלכים אשר קמו אחריו אזוי שטייט אין פסוק אין גאנץ ספר מלכים ווערט אויסגערעכנט אז אלע קינדער פון דוד האט מען באגראבן בעיר אבותיו ואין המקום ידוע אזוי שטעלט פאר ר' בנימין אין די התחלה פון ווען ער באשרייבט ירושלים נאכדעם.

אז די קלויסטער אויף הר ציון איז צוזאמגעפאלן און מען האט עס צוריקגעבויט, און ביים צוריקבויען האבן זיי געגראבן די יסודות אויף יסודות אויף צו בויען דעם בנין, אויף צו גראבן די יסודות האבן זיי זענען זיי אנגעקומען אין א מערה, אריינגעגאנגען אין די מערה צו טרעפן אויב ס'איז דארטן דא געלט, און זיי קריכן אין די מערה, קריכן, קריכן, קריכן, ביז זיי קומען אן צו א פאלאץ, א פאלאץ אין די מערה, און די פאלאץ איז געבויט געווארן פון אבני שיש, און די אבני שיש איז געווען ארום גענומען פון גאלד און זילבער, און פאר דעם איז געווען א גאלדענע טיש, מיט א שרביט המלך, א מלך שטעקן, מיט א קרוין. וועמענס קען נאר זיין, וועמענס פאלאץ מיט א שרביט המלך מיט א קרוין קען נאר זיין דוד, און דאס איז קבר דוד, און לעבן דעם ליגן אלע קברי מלכים. די ארבעטערס וואס האבן געוואלט שטעלן די יסודות און בויען דעם נייעם קלויסטער וואס איז איינגעפאלן, זענען אריין אין די מערה, אבער פלוצלינג קומען א רוח סערה, א שטארקע ווינט, און זיי ארויסגעטריבן פון דארט. און וויפיל זיי האבן געוואלט צוריק גיין האט מען נישט געקענט די ווינט איז געווען אזוי שטארק, און וויפיל מאל זיי האבן געוואלט אריין גיין האבן זיי נישט געקענט, אקעי די מעשה האט רבי בנימין געהערט פון א איד וואס האט געהייסן אברהם החסיד אלקוסטאנטיני, אלקוסטאנטיני איז געווען א משפחה א חשובע משפחה פון מצרים פון ספרד וואס האבן געוואוינט אין די געגנט, און ער איז פון אבלי ציון. אבלי ציון געווען א א א כת פון אידן וואס האבן געפאסט, נישט געגעסן וויין און נישט געגעסן פלייש און נישט געטרינקען וויין, און ער האט עס געהערט פון אים, די גוים האבן געזען אז ס'דא אזא ווינט אזא שרעקליכע זאך, האבן זיי פארשטאפט די מערה אז קיינער זאל עס נישט קענען זען. יעצט לעניות דעתי די מעשה איז לא היה ולא נברא, ס'איז לא היו דברים מעולם, ס'איז א גוטע פאנטאזיע, א' נישטא קיין טישן, נישטא קיין גאלדענע טישן, מען טרעפט נישט קיין גאלדענע טישן, מען טרעפט נישט קיין קרוינען, וכו', מען קען טרעפן א פאלאץ, דאס יא, מען קען טרעפן אלטע קלויסטערס, אדער אלטע בנינים וואס ס'גייט צוריק צו בית שני, און אפילו צו בית ראשון קען זיין, אבער גאלדענע פאלאצן מיט גאלדענע עמודים מיט פילערס פון זילבער, דא איז נישט דא אזעלכע זאכן. נאך א זאך, ס'ווערט נישט דערמאנט די מעשה אין קיין איין נוסע. ר' פתחיה מרגנשבורג פון די בעלי התוספות, וואס איז ארויפגעקומען דא צען יאר נאך רבי בנימין, דערמאנט נישט די מעשה. טאמער די מעשה וואלט געווען זייער א אנגענומענע זאך, וואלט ער עס געדארפט דערמאנען. ס'איז געווען אראבישע היסטאריונים אין די תקופה. און זיי דערמאנען די קלויסטער, און זיי דערמאנען אז אז די לאסט סאפער, זיי דערמאנען אלע פרטים וואס האבן אונז פריער דערמאנט, אבער די מעשה פון די קלויסטער, פון די פאלאץ, מיט די מיט די טיש, מיט די קרוין, נישט די אידן ווייסן פון דעם, און נישט די איסלאם, די די אראבער ווייסן פון דעם, שפעטער נאך אל אדריסי איז געווען א זייער א באקאנטע נוסע, עלי אל האווארי, און ער איז געווען אנגעלייגט צו טרעפן אלטע קברים, און אונז פארלאזן זיך אסאך אויף אים, ער איז ארויפגעקומען דא אפאר יאר, פינף זעקס יאר נאך נאך ר' בנימין טודעלא אין עלף דריי און זיבעציק, און ער ווייסט נישט פון קיין מערה, און פון קיין טישן, און פון קיין בענק, ער ווייסט נישט פון גארנישט, ער זאגט נאר די נוצרים זאגן אז קבר דוד איז אדער אין בית לחם אדער אין הר ציון. אבער מיט די צייט, אגב ווען מען דערמאנט שוין די די פארשידענע מסורות, דארף וויסן אז אין די אראבישע ביכער איז דא נאך מסורות אין זייער מסורות, וואס האבן זיי מיט דוד? וואס האבן די אראבער מיט דוד? מילא די די נוצרים האבן מיט דוד ווייל אלס משיח, אבער וואס האבן די. איסלאם מיט דוד, ווייל דוד איז געווען איינער פון די חשוב'ע נביאים אין די שושלת פון אין די קוראן, דערפאר זענען זיי אנגעלייגט אויף ווי ער ליגט, נאכאמאל, אדער בית לחם, אדער הר ציון, יעצט איז דא נאך אין סילואן, יעצט איז דא נאך, ס'איז דא ביי זיי אין חאלעב, חאלעב איז אין צפון סוריה, און. אנדערע זאגן אז ער ליגט אין חברון, אנדערע זאגן ער ליגט אין טבריה, אקעי, ער פארט ארום דוד'ס קבר אין די איסלאמיסטישע היסטארישע ביכער, סיי אין די צלבנים, אין די מאמלוקס, און אין די אטאמענס, פארט ארום. יעצט לאמיר צוריק גיין צו די אידן. די קומענדיגע נסיעה אין א ספר תוצאות ארץ ישראל, מען רופט עס לתלמיד הרמבן, היינט איז שוין פעסט געשטעלט אז ס'איז נישט א תלמיד הרמבן אבער ס'איז א דור צוויי נאך אים, ממש אין די התחלה פון די פערצענטע מאה, דרייצן צען, דרייצן פופצן, ער איז געקומען אהער, זייער א באקאנטע מסע איבערגעלאזט, בפרט אז די כותרת פון זיין מסע איז תלמיד הרמבן, האט עס באקומען זייער א שטארקע מען פארלאזט זיך זייער שטארק אויף דעם, שרייבט ער אזוי, למעלה ממעיין השילוח, בהר, שם מצודת ציון, ושם קברי המלכים, ושם בנין ישן קורין אותו היכל דוד, און ס'איז מכוון נגד בית המקדש, מדליקים שם נרות לקדושת המקום, אומרים שבנין דוד הוא המקום אשר היה שם ארון אלקים משהביאו דוד עד שנבנה הבית, כידוע אז די ארון איז געווען אין קרית יערים, די פלישתים האט עס צוגענומען, און דוד האט עס באקומען פון די פלישתים, און האט עס אריינגעברענגט אין עיר דוד ביז שלמה האט געבויט די בית המקדש איז עס געבליבן אין עיר דוד. שרייבט דער תלמיד הרמב ן, דער תם ד תלמיד הרמב ן, אונז ווייסן נישט ווי זיין ווער ווער ער איז, אז איבער די שילוח, איז דא א הר וואס מען רופט עס מצודת ציון און דארטן איז די קברי מלכים און ס'איז מכוון נגד בית המקדש, יעצט די פלאץ אווי אווי די טאפאגראפיע פון דעם איז זייער שווער צו וויסן צו ער מיינט ממש העכער די שילוח אווי איך ווייס איך ווייס אויף אווי איז געווען די מקום הקבירה און טאקע ס'איז ממש אנקעגן די גאס פון די עולי רגל די רחוב עולי הרגלים צו די מקום המקדש צו די הר הבית, אדער אנדערע וועלן זאגן ניין אז ס'איז אין הר ציון פון היינט, לדעתי איז דאס אביסל ווייט, ס'איז אביסל ווייט, ס'איז שווער צו וויסן. פון די תקופה פון די ממלוקס, דאס איז אונזער תקופה, קומען אסאך צליינים עולי רגל נוצרים, כאטשיג די שלטון געהערט צו די צו די איסלאם אבער זיי לאזן אריין נוצרים באזוכן די שטאט, זיי זענען געווען מער אפן ווי די ערשטע אראבישע כיתות פאר די צלבנים. וואס איז פון זעקס הונדערט און פערציג ביז צען ניין און ניינציג, יעצט אין די תקופה פון די מעמלוקס לאזט מען אריין, און ס'קומען טויזענטער צליינים, אינדעראמתן ס'מיר שווער ארויסצוזאגן די ווארט צליין, צליין איז א ווארט אויף עברית לשון תפילה, לשון צלותא, זיי קומען מתפלל זיין, אבער אזוי רופט מען זיי, קען זאגן עולי רגל נוצרים. און זיי אלע קומען אהער אין הר ציון, פון יעצט און ווייטער, פון די מעמלוקס און ווייטער קומען אלע אהער, ס'איז אראפגעפאלן די אלע אנדערע אלע אנדערע מסורות און אלע אנדערע שיטות איז אראפגעפאלן, יעצט. פון יעצט קומט אריין די ישוב היהודי אין די בילד, אין זייער א שווערע פרשה. די נוצרים האבן נישט געלאזט קיין קיין פאטריארך קיין כומר זיצן אין ירושלים, מען קען קומען און באזוכן, אבער א כומר וואס איז וואס איז ער דער כומר פון ירושלים, דאס נישט. וואס האבן זיי יא געלאזט? פראנציסקאנים. פראנציסקאנים איז א זאך וואס די קאטוילישע קלויסטער האט אוועקגעשטעלט, א גרופע פון מענטשן וואס זיי זענען אחראי, זיי זענען אנגעלייגט אויף די מקומות וואס איז הייליג פאר די נוצרים. וואס איז וויכטיג פאר די נוצרים. נאך א זאך, ס'קומען אסאך עולי רגל, ווער באזארגט פאר זיי עסן, שלאפן וכדומה, זיי, די פראנציסקאנים, און זיי שנארן געלט אין די גאנצע נוצרישע וועלט, מיט די צוויי תפקידים, די ערשטע זאך, אכטונג געבן אויף די וויכטיגע פלעצער זייערע, און די צווייטע זאך, א אשל, א הכנסת אורחים פאר די געסט. יעצט די אין די התחלה פון די פערצענטע מאה, אין דרייצן דריי און דרייסיג ביז דרייצן זעכציג, אין די דרייסיג יאר האבן די פראנציסקאנים אפגעקויפט די קרקעות פון הר ציון וויבאלד זיי האבן דארטן קלויסטערס און זיי ווילן זיי ווילן די גאנצע בארג וואס איז הייליג ביי זיי זאל געהערן צו זיי איז צוביסלעווייז האבן זיי אפגעקויפט פון די אראבער פון די מעמלוקס די בארג, און זיי בויען מנזרים, מאנעסטעריס און קלויסטערס, און נאך עולה על כולנה אין דרייצן זעכציג האבן זיי באקומען א פערמיט א אישור אז די פויפסט, יא די פויפסט איז דאך די די הויפט פון די קאטוילישע וועלט, די פויפסט וועט זיין אחראי אדער באלעבאס אדער בנשיאות פון קבר דוד. די צענאקולום, יא, דאס איז דער, אזוי רופן זיי די, דעם בנין, דעם קלויסטער, צענאקולום, איז אונטער די נשיאות פון דעם פויפסט, לא פחות ולא יותר. און דאס האט אויפגעהויבן די מאראל ביי זיי. ביז יעצט זענען זיי געווען אזוי ווי א גאסט, זיי האבן נישט קיין שום, קיין שום צוטריט צו קרקע אדער צו, צו זאגן א ווארט אין די שטאט, יעצט זייער מענטש, זייער מנהיג, האט דא א פלאץ אין ירושלים. איז פארשטייט זיך די רגע וואס דאס איז געווארן איז ארויסגעגאנגען אין די גאנצע וועלט אז דער פויבסט, דער אפיפיור וואס זיצט אין רוים, ער איז דער נשיא פון קבר דוד, לא פחות ולא יותר, איז דער נאמען פון קבר דוד ארויסגעגאנגען אין די גאנצע וועלט, איז עט כל האט עס געברענגט נאך געסט סיי אידן און סיי להבדיל אראבער, איסלאם און עולה רגל זיין אין די אין הר ציון. איינער פון די שענסט איינער פון די חשובסטע היסטאריאנען אין די איסלאמישע וועלט אין די מעמלוקס אין די מעמלוק'ישע תקופה האט געהייסן מודזשיר אל דין, געשריבן א ריזיגע ריזיגע ספר. ער איז געשטארבן אין פֿופֿצן איין און צוואַנציק, און ער איז געווען אין ירושלים, און בשעת בשעת'ן זיצן אין ירושלים האט ער געשריבן זיין זיין בוך, און דאס איז די נענסטע היסטארישע אביעקטיווישע בוך וואס אונז האבן אין די תקופה, שרייבט ער אזוי, דוד, דאס איז זיין לשון, דוד איז באגראבן אין א קלויסטער, א ווי אין אין הר הזיתים, אין גת שמנים, אין די וואדי, אין די עמק, ויש אומרים, אינדרויסן פון שטאט, אין כנסיית ציון, דאס איז די קלויסטער, די צענאקולום, וואס דאס געפינט זיך היינט ביי די פראנציסקאנער. איז ער מסביר, ווי איז עס געווארן אזוי, וויבאלד זיי האבן געהאט דארט א קלויסטער, און זיי האבן עס געוואלט מאכן העכערן די מאראל פון די בעלי הקלויסטער האבן זיי געזאגט האבן זיי אוועקגעשטעלט אזא מסורת אז דוד ליגט דארט און אזוי אזוי איז געווארן אזוי איז פארקאטשט געווארן די מסורת אז די קבר איז אריבער פון הר הזיתים אהין. עס איז אינטערסאנט ער זאגט אז קבר דוד אה קבר שלמה איז אין איינער פון די שערים אה צו די הר הבית. יעצט ס'קען זיין אז ער מיינט א ווי אבשלום איז וואס איז ממש אנקעגן שער הרחמים, אדער ס'קען זיין אין עיר דוד וואס איז אנקעגן שערי חולדה, ס'שווער צו ס'שווער צו וויסן. יעצט פון יעצט הייבט זיך אן א צרה אין ירושלים אין פערצן צוויי און פֿופֿציק, דאס איז אינמיטן ממש ס'איז די לעצטע שליש פון די תקופת הממלוכי, האט דער סולטאן, דער סולטאן הממלוכי, ער האט געהייסן אלטאהר דזשאמקעק, האט ארויסגעגעבן א חוק אז די נוצרים מוזן חרוב מאכן די אלע נייע קלויסטערס וואס זענען געבויט אויף הר ציון, נאר לאזן די אלטע. נאך א חוק האט ארויסגעגעבן אז די פראנציסקאנים האבן נישט קיין האבן נישט קיין בעלות אויף די בנין, מ'האט מפקיע געווען די בעלות פון די פראנציסקאנים אויף הר אויף הר ציון. נאך א נקודה איז געווען, נאך א דראסטישע קלאפ פאר די נוצרים איז געווען, אז די נוצרים האבן גע דערווייל אין די צוויי הונדערט יאר באגראבן זייערע זייערע כמרים, זייערע גלחים, ארום קבר דוד, יעצט האבן זיי ארויסגעגעבן א חוק אז מען איז מפקיע די קברים און מען ווארפט זיי ארויס פון די גרעבער.

אז די אראבער האבן דארט געבויט א מכרב, א מכרב איז א פלאץ אווי מען דאווענט, ממש לעבן די נוצרישע קלויסטער, און דאס האט געשטערט, ביז זיי האבן געזאגט אינמיטן א טאג, דאס געהערט צו אונז, וואס זאגט איר, וואס זאגט איר נוצרים, אז אונז שטערן אייך, די גאנצע זאך געהערט צו אונז, איי אונז האבן עס אפגעקויפט טענה'ן די נוצרים, נאנא, איז דא געווען אפאר יאר א לענגערע משפט, ביז זיי האבן געפסקנט, די בית משפט פון איסלאם האט געפסקנט אז די נוצרים מוזן זיך אפפיצן, און און זיי קענען נישט האבן מער קיין תביעה אנטקעגן די די איסלאם. דאס האט גורם געווען צו זייער א שווערע, א גרויסע גערודער אין די נוצרישע וועלט. וואס האבן די נוצרים געטון? זיי קענען זיך נישט שלאגן מיט די איסלאם מיט די איסלאם, פארוואס זיי נעמען זיי זיי זענען מקבל זיי זיי נעמען זיי נעמען זיי אריין זיי לאזן זיי אריין גיין זיי לאזן עולה רגל זיין האבן זיי נ האבן זיי הפכו קערה על פיה זיי ארויס געגעבן א קול אין די וועלט אז די אידן האבן זיי פארטריבן יעצט ווי ווי ווי ווערט אזא קול און ווי קען אידן פארטרייבן האבן זיי ארויס געגעבן א קול אז אין פונקט אין די יארן אין פֿערצן צוואַנציק בערך האבן די אידן געוואלט אפקויפן די הר פון די אראבער, אזוי ווי זיי האבן אפגעקויפט די גאנצע שטח פון די בארג, און זיי ווילן פון די פון די קלויסטערס, און זיי ווילן א פלאץ, א שטח פון די הר ציון, פון די גאנצע הר, דאס ווילן די אידן, און אזוי האבן זיי ארויסגעגעבן א קול אז די אידן ווילן זיי פארטרייבן. דאס האט גורם געווען אין די וועלט א שווערע. אנטיסעמיטיזם אנקעגן די אידן, אבער לדעתי איז דאס נישט ריכטיג, די אידן האבן נישט געהאט קיין הוה אמינא אויף צו אויף צו אפקויפן די די הר, אויב יא האבן זיי געקענט אפקויפן א פלאץ צו בויען א בית תפילה, מער נישט, און און נאך עולה על עולה על אויף דעם די אלע אידן וואס זענען ארויפגעקומען דא אין די תקופת הממלוכים, חוץ פון רבי עובדיה ברטנורא, דערמאנען נישט אזא זאך, דערמאנען נישט אזא הוה אמינא אז אידן האבן געוואלט אפקויפן די הר ציון, נאר רבינו עובדיה וואס איז געקומען סוף די תקופת הממלוכים, ער האט ווייזט אויס געהערט די מעשה פון די אראבער און ער שרייבט אז אידן האבן עס געוואלט אפקויפן און די פראנציסקאנים האבן זיך אנטקעגן געשטעלט. עד כאן דברינו להיום וועגן די יחס פון די פארשידענע רעליגיעס אויף קבר דוד, און ס'האט זיך געענדיגט מיט א ביטערע מיט א ביטערע צוקערל אז די נוצרים האבן ארויסגעגעבן א קלאנג אקעגן די אידן, אבער די קלאנג האט געהאט א שטארקע עפעקט, א שטארקע השפעה, זייער א ביטערע השפעה אפאר יאר נאך די מעמלוקס, ווען די אטאמאנס האבן שוין געהערשט דא, ווען די טערקישע עמפייער האט געהערשט דא, האבן די אידן ארויסגעגעבן, האבן די נוצרים ארויסגעגעבן א קול, אז די אידן האבן זיי רוצה פארטרייבן די נוצרים, און דאס האט געהאט זייער א שווערע השפעה אין איטאליע, איטאליע זיצט דער פויפס, די אפיפיור זיצט אין איטאליע, און זיי האבן געמאכט א אמבארגא, א חרם, אנטקעגן די אידן, אז אידן קענען נישט ארויפקומען אין ירושלים דאס וועט מען רעדן, דאס וועט מען ארומרעדן, ווען מ'וועט אנקומען צו די תקופת העותמאנים. כל טוב און א גוטע וואך.